דאס איז די קוד סודי וואס די אייבישטער האט מיט א אידישע נשמה, די ישמח ישראל ברענגט א מאמר נורא, ער ברענגט אז עס שטייט די אלע געדענקען די גמרא אין מגילה ווען המן איז אריין געקומען צו מרדכי, וואס האט מרדכי געלערנט מיט די תלמידים הלכות קמיצה, האט המן אים געפרעגט וואס לערנסטו מיט זיי? הלכות קמיצה. האט המן געזאגט פאר מרדכי, אתא מלא קומצא ודחי, ס'קומט דיין מלא קומצא און ס'איז דוחה עשרה אלפי כספא דידי, מיינע עשרה אלפים כיכר כסף דוחה? זאגט דער ישמח ישראל א מאמר נורא דארטן. ער זאגט, מרדכי הצדיק האט פארשטאנען ווען המן איז אריינגעקומען אז ס'איז זיינע לעצטע מינוטן. ער האט פארשטאנען המן איז אים געקומען הענגען אויפן עץ. הענגען! האט מרדכי געוואלט איבערלאזן די לעצטע הוראה פאר די תלמידים הלכות קמיצה, וואס איז טייטש קמיצה? קמיצה מען מאכט א קומץ, און וואס דא אינעווענדיג איז זעהט קיינער נישט נאר די אייבערשטער, דא וואס דא אינעווענדיג איז נאר די אייבערשטער, דאס און נאר דאס גייט ארויף ריח ניחוח אשה להשם, וקמץ הכהן את אזכרתה, ווי אין קומץ מאכסטו א קומץ דא פארמאכט אין די האנט, קיינער ווייסט נישט נאר די אייבערשטער, דאס גייט ארויף אשה להשם, האט מרדכי הצדיק איבערגעלאזט די לעצטע הוראה פאר די תלמידים, האט געמיינט מען גייט אים הענגען, האט ער געוואלט איבערלאזן די לעצטע הוראה, אה, וואס גייט ארויף לשם, נאר וואס קיינער ווייסט נישט, פארמאכסט די אויגן, פארמאכסט די מויל, קיינער ווייסט נישט, דאס גייט ארויף ריח ניחוח. האט המן געפרעגט מרדכי, וואס לערנסטו דארטן מיט זיי? האט ער געזאגט הלכות קמיצה, אז פארמאכטע זאכן וואס קיינער ווייסט נישט, דאס גייט ארויף לשם. אאאא זאגט אים המן, אויב דו ארבעטסט מיט זיי אזא עבודה, מלא קומצא איז דוחה עשרה אלפי כספא דידי, נישטא קיין המן בכלל, קען איך גארנישט טון מיט דעם אינגערמאן, אז די אינגערמאן ווייסט צו ארבעטן אין יראת שמים, וואס נאר דער בורא עולם אליין זעהט, וואס דו פארמאכסט די אויגן, פארמאכסט די מויל, די קמיצה, מלא קומצא ודחי, ער ארבעט אריין מיט בלוט, א בלוט קריג, אבער ס'איז א זיסע בלוט קריג, ודם התמיד קודם להטבת שתי נרות, זאגט די אפטער רב אז ס'איז דאך דא זיבן ניירות אין מנורה, וואס איז די זיבן ניירות? חסד גבורה תפארת נצח הוד, וואס איז די לעצטע צוויי? יסוד מלכות, זאגט דער רב יסוד איז קדושה, מלכות איז אמונה, דם התמיד קודם להטבת שתי נרות, אז פארדעם דארף גיין מיט בלוט, פאר קדושה מיט אמונה דאס גייט מיט בלוט דארף דאס גיין.

געווען א איד אין ירושלים עיר הקודש וואס ער האט געהאט א גרויסע תאווה צו מאכן שהחיינו'ס, האט ליב געהאט צו מאכן שהחיינו'ס, יעדן צווייטן טאג פלעגט ער אריינגיין צום ירקות געשעפט, צום פירות געשעפט, און פרעגט האסט עפעס א נייע פרי איך וויל מאכן א שהחיינו, עפעס א נייע פרי איך וויל מאכן שהחיינו. און דער דער דער ירקות דער מוכר ירקות געשעפט ער איז געווען אן אראבער דער אראבער האט כסדר געזאגט פארן אידן, וואס ביסטו דו ביסט קויפן גלייך ווען ס'גייט ארויס די פרי, דעמאלטס קאסט עס גאר טייער, ווארט זאל אריבער גיין זעקס זיבן וואכן אראפ גיין די פרייז, דעמאלטס וועסטו עס קויפן, וואס קויפסט אזוי שנעל, ביסט דאך א קבצן דו האסט דאך נישט קיין געלט. האט דער איד געזאגט פאר זיין חבר, וואס פארשטייט דער אראבער, פארשטייט נישט שהחיינו, ער העט מיר אויסזען, ער פארשטייט וואס ס'הייסט א שהחיינו, איך וויל מאכן א שהחיינו. רבותי, ס'איז ארויסגעקומען מאנגא! ס'איז ארויסגעקומען מאנגא! האסט מאנגא? נו מאך א שהחיינו! דעמאלטס האט דער אראבער אים אריינגענומען, און ער האט געעפנט א באלאטע, און ער האט אים באוויזן אז אונטערן באלאטע ליגט מיליארדן. ער האט געהאט מיליאנען, דער אראבער. ער זעהט זיך, ער זעהט איך בין א גביר, און איך קויף אויך נאכנישט יעצט, איך ווארט אפאר וואכן. וואס קויפסטו עס יעצט? אזוי היט מען די געלט! ער האט פארמאכט די באלאטע. רבותי, ס'איז אריבערגעגאנגען אפאר חדשים, דער אראבער איז געשטארבן, מען האט ארויסגעגעבן דעם געשעפטל און מען האט אויסגערופן אויף א מכירה. דער איינציגסטער וואס האט געוואוסט אז ס'איז דארטן באהאלטן מיליאנען, ווער איז געווען? דער איד. איז ער געגאנגען האט זיך געבארגט געלט און האט געקויפט דעם געשעפט און ער איז געווארן א מיליאנער, א מיליארדער, ווייל אונטערן באלאטע איז דאך געווען מיליאנען. בזכות וואס איז ער געווארן א מיליאנער רבותי? בזכות שהחיינו. יעצט הערט וויאזוי מען האט עס געזאגט אין ירושלים, א הייליגע ווארט אין ירושלים, האט מען געזאגט אין ירושלים אזוי, בזכות וואס איז ער געווארן א גביר? בזכות שהחיינו, האט מען געזאגט אזוי. בחינת היסוד פון א אידן. איז נאר שהחיינו, שטענדיג זיך באנייען, ביסט געפאלן? באניי זיך! ווער א נייער מענטש! שהחיינו! באניי זיך! נאר דא זיצט א אראבער אין הארץ וואס לאזט עס נישט, דער אראבער האט דאך אים אפגערעדט פונעם שהחיינו די גאנצע צייט, ער האט דאך אים אפגערעדט, ער זאל נישט קויפן, דא זיצט א אראבער אין הארץ וואס לאזט דאס נישט, ווייל דער אראבער דא, די יצר הרע, ער ווייסט אז טאמער די איד העט מאכן די גאנצע צייט שהחיינו האט ער נישט וואס צו טון מיט אים, ער שטענדיג באנייעט זיך און זיך מחזק, באניי זיך! וועט ער וויסן ער האט נישט וואס צו טון מיט אים,

דער מלך, עפעס א מענטש האט אים געטון א גרויסע טובה, גאר א גרויסע טובה, האט דער מלך אים געגעבן, נא דא דער שליסל, דאס איז דער שליסל פון דעם אוצר פון די כסף וזהב, צוויי שעה דאס דיין. צוויי שעה? איר ווייסט ס'הייסט צוויי שעה וואס ער קען אנפילן כסף וזהב צוויי שעה? ער איז געגאנגען זאגט ער האט אנגעפילט זעק וויפיל ער קען נאר שלעפן, ער קומט ארויס ביי די טיר האבן די שומרים אים געפרעגט וואס טוסטו דא? לאז עס דא אראפ, האט ער געזאגט איך האב געקריגן א שליסל פון דעם מלך, דער מלך וויל. האקט נישט די קאפ גיסט עס דא אויס, זיי האבן גענומען, גיב אהער די זעק און געגעבן א גיס אויס די גאנצע זהב וכסף, וואס ווילט עטס? אבער ער איז נישט צובראכן געווארן ווייל ער ווייסט ער האט דאך צוויי שעה, ער האט דעם שליסל, ער איז אריין געגאנגען נאכאמאל און נאכאמאל אנגעפאקט זעק, נאכאמאל אנגעפאקט זעק, אינדרויסן ארויס געגאנגען פרעגן שומרים וואס טוסטו דא? גיב עס אהער די זעק! אויסגעגאסן. וואס ווילט עטס? ס'האט געהייסן אזוי דער מלך! ער איז געגאנגען נאכאמאל און נאכאמאל אנגעפילט זעק, זעק, אנגעפילט גאלדענע זעק, ווייטער אויסגעגאסן, ווי ס'איז געווען די לעצטע פאר מינוט, די לעצטע, אזוי אסאך מאל אנגעפילט נאר זיי האבן אים אויסגעלאזט, ער האט געמיינט די לעצטע פאר מינוט, ער האט אנגעפילט, איז שוין געווארן געענדיגט צוויי שעה, ער קומט ארויס אין די זעק, זאגט אה, ס'איז געענדיגט צוויי שעה באהאלט, זיי האבן גענומען די אלעס וואס מ' האט אים אויסגעגאסן, אנגעפילט מיט, אנגעפאקט מיט זעק, דאס איז דיינע. דאס אלץ איז נאכדעם אהיים געפארן, אבער די אלע וואס מ'האט אים אויך אויסגעגאסן. נאכדעם זאגט ער איז ער אריינגעגאנגען צום מלך האט אים געפרעגט אדוני המלך יעצט פארשטיי איך שוין אינגאנצן נישט, דו האסט מיר געגעבן א שליסל אויף צוויי שעה איך זאל אנפילן, דו האסט אוועק געשטעלט שומרים אז זאלן אויסגיסן יעדן מאל, זיי האבן אויסגעגאסן און אויסגעגאסן און יעצט שפעטער האבן זיי צוריק געגעבן, וואס מיינסטו וואס האסטו געוואלט, און אויב גיסטו יא דו האסט געהייסן אויסגיסן שפעטער צוריק, וואס ווילסטו? איי איי רבותי הערט גוט וואס ער האט געזאגט האט אים מלך געענטפערט, מלך געענטפערט דו האסט מיר געטון א מורא'דיגע טובה איך האב דיר געוואלט מכיר טובה זיין,

אוי געוואלד! האט ער געזאגט די בעל הסולם, ווי וואלט אויסגעקוקט די מענטש ווען די שומרים האבן געזאגט זיי האבן אויסגעגאסן, ער הייבט אן צו וויינען, מען האט אויס אויסגעגאסן, ער הייבט אן צו וויינען אבער וואלט געבליבן אן גארנישט, נאר ווייל ער האט געהאט שכל, איך גיי נאכאמאל און נאכאמאל, מען האט נאכאמאל אויסגעגאסן אבער איך גיי נאכאמאל און נאכאמאל, מען האט נאכאמאל אויסגעגאסן אבער איך גיי נאכאמאל, איך לאז זיך נישט, וועגן דעם האט ער געזען אז ס'איז געווען א טעות, ס'איז בכלל נישט געווען קיין ירידה, ס'איז בכלל נישט געווען קיין ירידה בכלל, אזוי קוקט אויס דער מענטש דא עלי אדמות, ס'זעט אים אויס א נפילה א ירידה, פארוואס? זאגט ער ווייל ווען דער מענטש וואלט זיין נאר אויבן וואלט ער גארנישט געפילט, תענוג תמידי אינו תענוג, אינו תענוג, ווען ער האט נישט קיין נסיונות, ער זאל שטיין שטענדיג אויבן, וואלט ער גארנישט געפילט קיין טעם אין לעבן, דערפאר האט דער אייבערשטער געמאכט ס'זאל זיין ירידות, זאלסט פילן כאילו מ'האט אויסגעגאסן, כאילו אויסגעגאסן, אבער דו וועסט זיך נעמען נאכאמאל, נאכאמאל שכיוני, נאכאמאל זיך מחדש, וועסטו שפעטער זען, ס'איז בכלל נישט געווען קיין ירידות בכלל, מ'האט נאר, די ירידות איז נאר געווען ווייל דיר זאל אזוי אויסזען ווייל דו זאלסט זיך נעמען נאכאמאל איבער א נייעס, פונקט ווי יענער האט זיך גענומען פונדאסניי נאכדעם וואס מ'האט עס אויסגעגאסן.

מיר זאגט ער עס איז געווען מען האט געזאגט א גרויסע משפיע וואס הייסט הרב בונקער שליט"א האט ער מיר געזאגט אז ער איז עס איז געווען עפעס א בחור וואס ער איז געפאלן א נושר און עס איז געווען אמאל וואס די עלטערן זיינע זענען האבן אפגעלאזט די דירה אפגעלאזט די שטוב אויף א שבת. איז דער נושר, דער זון דער נושר האט געברענגט זיינע אלע חברים אין די דירה, און דארטן קוים אנדערע, און זיי האבן דארטן געיאשקעט ברוינפן, און זיי האבן געמאכט נזקים און צובראכן זאכן פאר צענדליגע טויזנטער דאלערס, צענדליגע טויזנטער דאלערס, מוצאי שבת דער בחור איז אנטלאפן פון שטוב, געמאכט נזקים פון צענדליגע טויזנטער דאלערס, בקיצור טאטע איז אהיימגעקומען, ער איז געווען א בחור און א נושר, דער בחור איז געגאנגען אין א אנדערע בונקער, און דער טאטע האט געחלש'ט כסדר, ער וויל זען דעם זון, ס'איז דאך א זון זיינער, ער קלינגט אן צום זון, ער ענטפערט אים נישט. און דער טאטע איז געוואר געווארן וואו ער געפינט זיך, ער איז געגאנגען און האט געקלאפט דארטן, האט געזען ווי ער קוקט אין קוקעל און ער ענטפערט אים נישט. א טאטע וויל דאך אזוי כרחם אב וואלט געוואלט האבן א קשר מיטן זון, ער וויל דעם זון, ער ענטפערט נישט, ער קלינגט ער ענטפערט נישט, ער קלאפט אים אין טיר ער ענטפערט אים נישט, ער זעט ווי ער קוקט אין קוקעל ער ענטפערט אים נישט. געווען זייער צוקלאפט דער טאטע. אריבער א צייט האט ער געטראפן דעם טאטן. ער טוט אין קירוב רחוקים, איינער טוט אין קירוב רחוקים, טוט טוט שטארק אין קירוב. האט ער געטראפן דעם טאטן, און ער זאגט פארן טאטן, דו ווייסט, דער זון האט זיך שטארק צוריק געכאפט, ער איז אסאך בעסער געווארן. ער איז אסאך בעסער געווארן? איז גיי זאג אים ער מעג עפענען די טיר פאר טאטן, ער מעג אויפהייבן טעלעפאן פאר טאטן, א טאטע קלינגט אים זאל ער אויפהייבן טעלעפאן, ער זאל אויפהייבן טעלעפאן, א טאטע.

און ער האט געוואלט אריינגיין, פון די טיר האט מען נישט געקענט אריינגיין, איז ער געגאנגען פון די באלקאן, ער האט געזען ווי ער ליגט, ער איז געווען קראנק, ער איז געלעגן, ער איז געלעגן, און די חזון איש האט אים מרמז געווען ער זאל ארויפגיין, ס'איז געווען א גדר תיל, ווייסט א גדר תיל, וואס איז דא דארטן שטעכער, א שטעכעריי, איז ער ארויפגעגאנגען, האט זיך זיין בגד פארכאפט, און ער איז אראפגעפאלן, האט ער נאכאמאל געפריווט ארויפצוגיין, האט זיך ווייטער דער בגד פארכאפט אין די שפיצן, און ווייטער אראפגעפאלן.

מכל עמם ואמר. עס האט דערציילט אמאל ר' מענדל פוטערפאס איז ער געווען דארטן אין סיביר האט ער דערציילט א אינטערעסאנטע מעשה אז דער עולם ווייסט וואס סיביר איז געווען דארטן איז געווען פארמאכט נישט סתם עס איז געווען פארמאכט מיט חומות מיט ווענט מיט חיות טרף געווען הינט הינט וואס האבן געקענט צורייסן מענטשן זענען געווען אינדרויסן מיט זעלנערס.

וויאזוי קענסטו אנטלויפן? ס'איז דאך פארמאכט אינגאנצן, מיט ווענט איז דאך דא פארמאכט, ס'איז נישט פאפירן דא ווענט, ווי ווי ווי קענסטו ארויסגיין? ווי ווי ווי ווי קענסטו ארויסגיין? ס'איז דא הינט. איי רבותי האט ער אים באוויזן, ר' מענדל פלעגט דערציילן די מעשה און ביי סוף מעשה האט ער זיך געגעבן א שטארקן צעוויין באלד וועט פארשטיין דער עולם, ער האט אים באוויזן, דער איד האט אים געבעטן א ברכה ארויסצוגיין, האט ער אים באוויזן, זעסט דארטן ביי יענע וואנט, ס'איז געווען דארטן חליפות משמרות, דאך געווען די גאנצע צייט איז געווען שומרים, זעלנערס, אז מ'זאל נישט קענען אנטלויפן. ס'איז געווען חליפות משמרות פיר מאל א טאג, האבן זיך געביטן משמרות, און אין די חליפות משמרות איז געווען דרייסיג סעקונדעס, דאס איז א האלבע מינוט וואס איז געווען ליידיג אינגאנצן, א האלבע מינוט. אין די האלבע מינוט האב איך שטענדיג געמאכט וואסטרעם, זעהסט דא ביי די וואנט האב איך געמאכט א לאך, שוין חדשים לאנג וואס איך האב געמאכט א לאך. אריינגעשטעקט א לאך, ער האט געמאכט א לאך, און נאכדעם נאך א לאך, פיר מאל א טאג איז בייט זיך משמרות, און שטענדיג איז א האלבע מינוט ליידיג, כ'מאך א לאך, א לאך, א לאך, שוין אפאר חדשים לאנג וואס איך ארבעט אין דעם, ביז ס'איז געווארן לעכער ארום און ארום, א גרויסע לאך, ער זאגט זעסט ס'איז שוין געלעכערט, געלעכערט, געלעכערט, געלעכערט. איך זאג ביי די קומענדיגע חליפות משמרות דארף איך נישט מער ווי געבן איין קנאק און ס'גייט ארויס, ווייל ס'שוין געלעכערט, שוין געלעכערט, שוין גע, ס'געלעכערט, ס'איז פונקט ווי א טשעקן ביכל, פונקט א טשעק וואס מ'דארף אפרייסן אין א טשעקן ביכל, ס'שוין, מ'האט אים באוויזן, זעסט ס'איז דארטן געלעכערט געלעכערט, זאגט ער די קומענדיגע משמרת האלב אכט גיי איך מאכן די זאך, ר' מענדעלע האט זיך דארטן אוועקגעשטעלט און ער זעט איז טאקע אזוי געווען? האלב אכט ער גיבט א קנאק און ער איז אינדרויסן, אבער ווער איז אים גלייך נאכגעלאפן? די הינט, ס'געווען הינט וואס האבן צוריסן מענטשן. אבער ער איז אויף דעם אויך געווען אנגעגרייט. וואס איז געווען אנגעגרייט? ער האט געהאט אין די קעשענע שטיקער פלייש, ווען ער איז ארויסגעלאפן האט ער געווארפן פאר דעם הינט פלייש, פאר דעם הינט פלייש, און אזוי איז ער אנטלאפן. זעט ר' מענדל ווי דער זעלנער איז געקומען און האט עס געכאפט, איז בחמת זיין כעס האט ער געכאפט דעם חרב און וועמען האט ער געהארגעט? דעם הינט.

האסט דאך, ביסט דאך משקיע אין מיליאנען אין די הינט, ביסט משקיע אין מיליאנען, האסט אים געהארגעט. רבותי הערט גוט, האט דער שוטר אים געענטפערט, מענדעלע, דו ווייסט נישט פארוואס די הונט, האט ער געזאגט, די הונט, איך בין משקיע אין מיליאנען יארן, וואס איך לערן אים אויס, איך לערן אים אויס, וואס לערן איך אים אויס? אז ווען ס'וועט קומען די מינוט זאל ער טון וואס ער דארף צו טון, אז ווען א איד, ווען א מענטש אנטלויפט, זאל ער וויסן צו צורייסן, יא?

איז דעמאלטס לאזט ער אראפ דעם תפקיד און לויפט צו די פלייש, איז די הונט וואס ער איז וואס איז זיינע ווערט? רב מענדל האט דערגענדיגט די מעשה האט ער זיך געגעבן א צואוויין און האט געשריגן רבותי די אידישע נשמה יעדער איינער פון אונז איז געווען אויבן אין הימל אונטערן כסא הכבוד ס'איז געווען ליכטיג מיר זענען אלע געווען דארטן ווי מלאכים פארוואס האט מען אונז דא אראפגעשיקט אונטן?

אוי רבותי איר ווייסט ס'איז דא א סוגיא אין בכורות דף ז דף ח, די סוגיא איז סבי דבי אתונא, דאס איז געווען אפיקורסים וואס האבן זיך געשפארט מיט רב שיע בן חנניה, אפיקורסים וואס קיין סבי דבי אתונא האט מען זיי גערופן, זיי האבן געפרעגט שאלות דארט מיט רב שיע בן חנניה, איינע פון די שאלות האבן זיי אים געפרעגט ווי איז אינמיטן די וועלט? האט ער זיי געזאגט דא. דא. דא אויף זיין פלאץ. האבן זיי אים געפרעגט ווייז אויף, האט ער געזאגט נעם שטריק און מעסט. נעם שטריק און מעסט. הייבט אן צו מעסטן. היי רבותי דער איזשביצער מסביר די גמרא, זיי האבן אים געפרעגט ווי איז אינמיטן די וועלט, האבן זיי געמיינט צו פרעגן ווי איז די בית המקדש. די בית המקדש איז דאך געווען אינמיטן די וועלט, ווי איז דיין בית המקדש, ווי, האט ער זיי געענטפערט, דא ביי מיר דא אין הארץ, די בית המקדש איז ונתתי משכני בתוככם, דא איז די בית המקדש, איך מיין צו זאגן קעגן דעם, אז די אייבערשטער בעט זיך אויך ביי דעם אינגערמאן למקדשך תוב, קער זיך צוריק צו דיין בית המקדש.

משה רבינו איז אראפגעגאנגען פון בארג ווען אידן האבן געזינדיגט אין עגל האט ער צובראכן די לוחות. פארוואס האט ער געדארפט צוברעכן? שטייט אין חז"ל פארוואס האט ער צובראכן די לוחות, ווייל ער האט געמאכט א קל וחומר אז אויב קרבן פסח וואס איז איין מצוה שטייט בן נכר לא יאכל בו א מומר טאר נישט עסן קרבן פסח, איך האלט די לוחות די גאנצע תורה, און אידן האבן געזינדיגט עבודה זרה, אוודאי איך זאל זיי נישט געבן, איך טאר זיי נישט געבן. פרעגט תוס' איז אלץ פיין און וואויל אבער פרעגט תוס' פארוואס האסטו צובראכן? לייג עס אוועק בדרך כבוד פארוואס צוברעכסטו די לוחות? זאגט תוס' א דבר נורא רבותי נורא נוראות ער זאגט ווייל די לוחות איז געווען זייער שווער ס'איז געווען שווער און ווען משה רבינו איז געקומען האבן זיי געהאלטן אינמיטן די חטא און משה רבינו האט געוואוסט וויבאלד ס'איז שווער טאמער איך עס נישט צוברעכן איך עס אוועק לייגן בדרך כבוד עט זיין נאך א מינוט וואס זאלן זינדיגן זאגט ער משה רבינו מאכט ווען בעסער צובראכן לוחות די עיקר א איד זאל נישט זינדיגן למקדשך תחי' די קדושת החיים, א איד זאל נישט זינדיגן, תוס' איז מסיים אויף דעם, מכאן א פסק הלכה פון תוס', אז ווען א איד האלט א ספר תורה און ער זעט א מענטש זינדיגן זאל ער בעסער אוועקווארפן דעם ספר תורה, ווארפן דעם ספר תורה אויף דער ערד, דער איד זאל נישט זינדיגן. פחד פחדים, ספר תורה אויף דער ערד, למי אקדוש אייך טיב קדושת החיים.

ווייסט וואס ער זאגט אז שלח לך אנשים שטייט ויתורו את ארץ כנען ביי די מרגלים ויתורו וואסערע א חורבן איז ארויסגעקומען פון דעם פון ויתורו שטעל דיך פאר וואסערע א חורבן ס'קען ארויסקומען פון ולא תתורו ומה דאך וואס די אייבישטער האט געזאגט ויתורו גיב א קוק וואסערע א חורבן מיר גייען שטעל דיך פאר פון ולא תתורו אבער בעט מען דעם אייבישטן זיי אונז צו מחזק אונז זאלן מיר זיך שטארקן אויף צוריק.

צוויי כרובים אין קודש הקדשים. אין פרשת בראשית שטייט וישכן מקדם לגן עדן את הכרובים, וואס זאגט רש"י? מלאכי חבלה. וועט אייך פארשטיין, עס איז געווען קודש הקדשים צו עס איז מלאכי חבלה? טא יא יא, די כרובים ווען ס'איז אינעווענדיג איז קודש קדשים אבער ווען עס גייט ארויס קען עס זיין מלאכי חבלה געב אכטונג אויף דיינע אויגן. דא שטייט אין זוהר הק' אז די כרובים איז די אויגן וואס איז אינעווענדיג אין קודש הקדשים.

די אויגן אין רוקח מרבותינו הראשונים רבותינו הראשונים די רוקח שרייבט עס אין הפטורה אין פרשת יתרו אז אחז איז נישט געווען בסדר אחז איז נישט געווען אין ארדענונג ער איז נישט געווען קיין צדיק אבער ישעיה הנביא האט אים געזאגט זאלסטו וויסן דו גייסט מצליח זיין מלחמות און ער האט מצליח געווען פארוואס ווייל ער האט געהיטן די אויגן. די לשון אבן עזרא אין תהלים, אין תהלים איז דא א פסוק העבר עיני מראות שוא בדרכך חיני, זאגט די אבן עזרא די לשון כי חיי האדם יאריכו אם לא ילך אחר ראות עיניו, ער האט אריכות ימים אויב ער גייט נישט אויב ער היט אפ די אויגן. ערך חסידים, דאס ערך חיינו, ערך ראשונים. דאס איז חי, חי, חיי האדם יאריכו אם לא ילך אחרי עיניו. און וואס איז מיט פרנסה? דער בית אברהם זאגט ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. פארוואס הייסט עס זונים? צוואת זונים הייסט מזונות, זאלסט וויסן שפילסט דא מיט דיין פרנסה. ווען א איד היט זיך אין פון ולא תתורו קריגט ער פרנסה פון איהם. קריגט ער פרנסה פון הימל, אשר אתם זונים! פאר דערפאר אין די גמרא אין די הייליגע גמרא שטענדיג ווען די גמרא רעדט וועגן די אויגן ווי זאגט די גמרא עין שלא רצתה לזון מדבר שאינו שלו וואס הייסט לזון? ווייל דאס איז מזונות דאס איז פרנסה פרנסה שפילסטו מיט די אויגן ווייל מיט ולא תתורו שפילסטו מיט די מזונות. צדיקים האבן געזאגט עיני כל אליך ישברו ווען דו צוברעכסט דיינע אויגן איז דעמאלטס ואתה נותן להם את אכלם בעתו גיט דיר אייבישטער פרנסה.

מען לייגט עס אראפ אויף א מורא'דיגע נוסח, און מסיים דעם ווארט זאגט ער אז ער מיינט אז אויב די עולם, די אינגווארג, די אינגווארג וואלט געוויסט אין אונזער דור פון דעם ווארט וואלט נישט געווען קיין נפילות אין יראת שמים. ער ברענגט דעם ווארט אזוי אז עס שטייט אין פסוק מה יפו פעמיך בנעלים, וואס דרש'נט די הייליגע גמרא מה יפו פעמיך בנעלים, מה יפו פעמותיהן של עולי רגלים, ווי שיין איז די פיסטריט פון עולי רגלים וואס האבן עולה רגל געווען, שיין, די אלץ פיין און וואויל, מה יפו פעמיך, א, די פיס, פעמותיהם הייסט די פיסטריט, אבער וואו האסטו אריינגעלייגט די שיך, וואס איז בנעלים, וואו האסטו אריינגעלייגט דא די שיך, וואס איז די שיך, איי זאגט ער א מורא'דיגע ווארט רבותי שימו לב לנשמה, ער זאגט אין תורה הקדושה שטייט ווען אידן האבן עולה רגל געווען, די תורה זאגט צו אין פרשת משפטים ולא יחמוד איש את ארצך בעלותך, קיינער וועט דיר נישט צונעמען, האב נישט מורא, ולא יחמוד איש את ארצך בעלותך לראות את פני השם אלוקיך, קיינער וועט דיר גארנישט צונעמען, האב נישט מורא. זאגט ער, דו מיינסט סתם זאגט עס צו די תורה? נישט סתם. דעמאלטס ביז אין איינעם איז נישט געווען קיין שליסלען,

די הארץ הייבט אן ווייטער צו טראכטן, ער איז ווייטער געפאלן, אבער שטענדיג זיך מחזק געווען, זיך ריכטיג מחזק געווען, ער איז געפאלן און זיך מחזק געווען, און מחזק געווען, און געפאלן, און געפאלן, מחזק געווען, עס איז געווען די גאנצע וועג מיט די שיך ביז צום מקום המקדש, ביי אונז טרעפט מען דאס א דרך שכולו תיקונים, תיקונים, געפאלן, עליות מיט ירידות, מיט נפילות, מיט חיזוקים, מיט חיזוקים, ער איז געפאלן, זיך מחזק געווען, מחזק געווען, עס איז געווען די גאנצע וועג ביז מקום המקדש, ביי מקום המקדש האט ער געמוזט אויסטון די שיך. און דארטן האט ער זיך געבוקט צום אייבערשטן אויף דעם צוי פון השתחוואה און בוכה, און דארטן, ווער האט דארטן געטראכט וועגן קיען, ציגן, הינער, אייער, יעדער איד איז געווען דארט אין א מדרגה פון מדרגות פון גן עדן העליון, יראה כל זכורך את פני האדון ה' אין בית המקדש, ווער האט געטראכט דארטן פון גשמיות בכלל, יעדער איד איז געווען דארטן התפשטות הגשמיות. זאגט ער, פרעג יעדן אינגערמאן מן השורה, יעדע אינגערמאן, וואס זאגסטו, ווען מיינסטו ביסטו געווען מער באוויליגט ביים אייבערשטן, מער לרצון ביים אייבערשטן, די גאנצע וועג מיט די שיך ווען דו האסט געהאט עליות מיט ירידות, געפאלן און זיך מחזק געווען, צו ווען עס איז געווען אין בית המקדש, אין התפשטות הגשמיות נישט געטראכט פון גארנישט, ווען ביסטו געווען מער לרצון, וואס האט יעדע אינגערמאן געזאגט, אוודאי אין מקום המקדש. ווען אין בית המקדש אן די שיך אן די שיך איז געווען מיטן אייבערשטן א. זאגט ער אבער וואס זאל איך טון אז דער פסוק זאגט פארקערט מה יפו פעמיך בנעלים. דער וועג מיט די שיך און דו ביסט געפאלן האסט זיך מחזק געווען האסט זיך נישט געלאזט נאר אויף דעם טשאטשקעט זיך דער אייבערשטער התפשטות הגשמיות זאגט דער אייבערשטער דאס ברויך איך איך האב גענוג אויבן מלאכים ווען דו האסט נסיונות, דו לאזט זיך נישט, דו ראנגלסט זיך, נאר אויף דעם טשאטשקעט זיך דער אייבערשטער מיט דיר, מה יפו פעמיך בנעלים, יעדע איד ווען ער גייט אריבער זיינע נסיונות זאל ער הערן דעם בת קול במרומים, ווי דער אייבערשטער שרייט מה יפו פעמיך, דו שטייסט יעצט בנעלים, שטייסט יעצט מיט די שיך, שטייסט יעצט מיט דיינע נסיונות.

אז ס'איז געווען א מענטש וואס האט געהייסן נתן, ער איז געווען א שפל אנשים, שפל אנשים, און ער האט עובר געווען עבירות גרועות שבתורה, עבירות גרועות, און דער הייליגער רבי עקיבא איז געגאנגען אין די גאס, רבי עקיבא מיט די תלמידים, און האט געזען דעם נתן, און ער זעט אז פניו מאירות כצהרי היום, פונקט ווי די זון אינמיטן טאג שיינט זיך צו די פנים, און ער זעט אז ער האט א נר דולק על ראשו מן השמים, א דער נר דולק על. האט רבי עקיבא געפרעגט די תלמידים, ענק ווייסן ווער איז אפשר דער מענטש? און ענק זען שוין א לעכטל? ענק זען א לעכטל על ראשו? האבן זיי אים געזאגט, ווער איז דער מענטש? ער איז דער נתן דער בעל עבירות, און א לעכטל זעען מיר נישט, אונז זעען מיר נישט קיין שום לעכטל אויף זיין קאפ, אונז ווייסט מען אז ער איז דער בעל עבירות. רבי עקיבא איז צוגעגאנגען, און רבי עקיבא איז צוגעגאנגען צו אים, האט ער אים געפרעגט, ווער ביסטו? האט ער אים, יא, איך בין דאס, איך בין דער נתן דער בעל עבירות. פרעגט ער אים, איך זע דאך א לעכטל אויף דיין קאפ מן השמים, און איך זע דיין פנים מאירים כצהרים. האט רבי ניסים גאון, רבי עקיבא, האט אים געענטפערט, יא, זאלסט וויסן, איך האב עובר געווען אויף עבירות גרועות, אבער איך בין יעצט געשטאנען על פתחו של עבירה. ער איז דארט מאריך אז ס'איז געווען גאר גאר א שווערע נסיון, ס'איז געווען גאר א שווערע נסיון, און ער האט זיך אפגעריסן פון דעם, ער האט זיך פון דעם אפגעריסן, האט אים רבי עקיבא געזאגט, דאס איז דער נר דולק על ראשך מן השמים, זאלסטו וויסן דאס איז נאר אין די וועלט, אויף יענע וועלט על אחת כמה וכמה, פאלג מיר, זעץ זיך דא אוועק ביי מיר אין. זעץ זיך אוועק ביי מיר, רבי עקיבא האט זיך געזעצט מיט אים, זאגט ער ויפתח הפותח ואין סוגר את דלתי לבבו בתורה, ווי איינע ווערט דאס, דאס איז געוואקסן די הייליגע תנא רבי נתן צוציתא, פארוואס האט ער געהייסן צוציתא? ווייל ווען ער איז ארויסגעגאנגען האט ער געהאט א נר דולק על ראשו מן השמים וועגן דעם עבירה וואס האט זיך איינגעהאלטן, רבותי ווער האט השגות אין תנאים האט מען נישט קיין השגות. אבער דער לימוד, א מענטש האט עובר געווען אן עבירה, איין מאל האט ער זיך איינגעהאלטן מיט בלוט, גיט א קוק וואס איז געוואקסן אויף נאסן צו זיסן, עם השם חזקו ונתחזקו, אויסגעפוילט אלעס גוטס.